די מצוה איז אז נישט אז דער איינציגער פירער, דער איינציגער וואס פירט מיט דער גאנצער וועלט איז נאר דער אייבערשטער. ס'איז נישטא קיין שום אנדער, קיין נברא האט נישט קיין קיין קיין כח אויף צו אויף צו אליין ווירקן זאכן. אלץ וואס טרעפט זיך, אלץ וואס ווערט, אלץ וואס יעדער יעדער ווירקונג וואס איז פארהאן אין דער וועלט, דער איינציגער דער וואס פירט מיט דעם איז דער אייבערשטער. ס'נישטא קיין שום אנדער שליט אויף קיין שום זאך, ס'איז דער איינציגער וואס פירט זיך מיט יעדער פרט,

אבער דער אופן ווי דער אייבערשטער איז משפיע און ווירקט אויף וועלט איז דאס דורך געוויסע ממוצעים, אזוי ווי א מלך וואס דער מלך איז דער וואס פירט מיט אלץ, אבער לפועל ער ס'איז דא געוויסע זאכן ער גיט דורך שרים, צו ער ממנה שרים אויף געוויסע זאכן, דא איז דא כמה פרטים אין דעם וואס איז דער טעות פון שיתוף, אבער דער נקודה פון אחדות איז אז ס'נישטא קיין שרים, שרים נישטא קיין ממוצעים, ס'איז דא נאר דער אייבערשטער פירט זיך מיט דער גאנצער וועלט און מיט יעדן נברא, דאס איז דער על פי נגלה.

אין דעם איז פאראן צוויי אופנים, דער אופן פון ווי שם הוויה איז משפיע און דער אופן ווי שם אלוקים איז משפיע. און דער מצוה פון אחדות באשטייט אין דעם אז יחוד הוויה און אלוקים, אז די ביידע סארטן השפעה זיינען ביידע איין ענין, ס'איז נישט קיין צוויי באזונדערע זאכן. ס'איז מ'רעדט, מ'רעדט אין מצוה פון אחדות על פי זה רעדט מען נישט וועגן דעם אייבערשטן אליין, מ'רעדט נישט איצטער וועגן דער מהות פון אלוקות אליין, מ'רעדט דא, ס'פאראן א וועלט און ס'פאראן דער אייבערשטער און דער אייבערשטער איז דאך על פי נגלה האט מען דאך באשטעטיגט

דאס איז הוויה. דערנאך איז פאראן דער אופן ווי דער אייבערשטער באווירקט און מנהיג איז מנהיג וועלט מצד אור הממלא כל עלמין מצד שם אלוקים, דער אייבערשטער איז זיך מתלבש און מצמצם לפי ערך יעדן נברא, אן דער מצוה פון אחדות וואלט מען געמיינט אז עס איז צוויי באזונדערע סארטן השפעות, פאראן ווי דער אייבערשטער איז פאראן ווי עס איז מאיר זיין אייגענע אין סוף, זיין בלי גבול, און פאראן ווי ער איז זיך מצמצם לפי ערך די מציאות פון וועלט, און אויף דעם זאגט מען אז אחד. דער אור מצומצם איז אין סוף פונקט ווי דער אור הבלי גבול, דער אור הממלא איז אין סוף פונקט ווי דער אור הבלי גבול איז אין סוף, ס'איז אלץ מיוחד מיטן אייבערשטן אליין, די ביידע השפעות זענען ביידע אים אליין, און נישט נאר די ביידע השפעות זענען ביידע אים אליין, נאר יעדער השפעה גופא איז זיך מתייחד מיטן צווייטן סארט השפעה, אז אין דער השפעה שבבחינת גבול, איז פאראן אויך דעם ענין פון בלי גבול. און אין בלי גבול פאראן אויך דעם ענין פון גבול, דאס איז דער ענין ווי ער זאגט על פי זוהר, דער ענין פון הוויה ואלוקים כולא חד, אז די דער השפעה וואס דער אייבערשטער איז משפיע צו וועלט, דער אור אלוקי וואס קומט אן אין וועלט וואס באווירקט וועלט, איז דאס איין זאך, דאס איז מיוחד מיט זיין אייגענער מקור, איז דאס ביידע מיוחד מיטן אייבערשטן אליין, מיטן מיטן אין סוף אליין, מיטן אייבערשטן אליין, און אויך די ביידע, עס איז ניכר אין די השפעות אז זיי זענען ביידע ביידע איינס איינער מיט די צווייטע, דאס רעדט ער באריכות אין סעיף ב'.

וביאור ענין היחוד, און צו פארשטיין אין גאר אן אנדערע אופן דעם ענין פון יחוד, פון אחדות. עס איז מלבד היחוד בשפע אלוקות כנ"ל, חוץ פון דעם וואס דער השפעה וואס קומט פון דעם פונעם אייבערשטן איז דער השפעה איין זאך מיט אים, נישט ווי דאס איז ביי נבראים וואס פאראן דער פאראן דער מענטש אליין און פאראן דאס וואס ער איז משפיע וואס ער איז מתייחס צו א זולת, דא זאגט מען אז דער השפעה, דער אור אלוקי וואס דער אייבערשטער איז מאיר צו וועלט איז דאס מיוחד מיט אים אליין, דאס זאגט ער פריער, און ס'מיוחד מיט אים אליין און ס'דרוקט זיך אויס אין דעם אז ביידע אופני השפעה זיינען ביידע כלולים איינע פון די צווייטע. איז דאס אלץ ווי דאס וואס דער אייבערשטער איז משפיע איז דאס איין זאך מיט אים אליין און דער השפעה פון אן יחיד. זאגט עוד זאת נאך א זאך שאין עוד ממש אפילו בנבראים, נישט נאר דאס איז אין אנדערע זאכן, עס איז נישטא קיין אנדערע זאך אז אויך דער נברא אליין איז דער נברא גופא איז אויך נישט קיין באזונדערע מציאות. איז און צו דעם ענין דער זוהר נישט נאך אזא מין סארט ענין, דער זוהר רעדט אלץ ווי וואס פאר א מציאות אלוקות איז, ווי אלוקות איז משפיע ווי אלוקות איז מאיר, מען רעדט נישט וואס איז די מציאות פון וועלט. די מציאות פון וועלט איז ווי מען פארשטייט בפשטות די מציאות פון וועלט, דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט און יעדער מציאות האט דאך זיין הגדרה, וואסער, איך ווייס וואס פאר א נברא, א נברא הייסט א מציאות, דער אייבערשטער האט באשאפן א מציאות. נאר מען זאגט אז אז אין אלוקות נישטא קיין התחלקות כלל, ווי דער אייבערשטער איז מאיר און משפיע, אפילו ווי דער אייבערשטער באווירקט א וועלט איז דארטן אייכעט נאר אים אליינס, נישטא קיין שום, ס'איז נישטא אין אלוקות גופא נישטא קיין שום ארויסגיין פון זיין אייגענער מהות, ס'איז אלץ איין זאך. אבער זאגט על פי על פי יסוד הבעל שם טוב איז אן אנדער ווארט, על פי יסוד הבעל שם טוב איז די ווארט איז אז אז אפילו בנבראים אז דער נברא איז אויך נישט קיין צווייטער מציאות, דער נברא איז אויך נישט קיין באזונדערע מציאות אויסער אלוקות, דאס איז אין עוד ממש אפילו בנבראים, ס'איז נישטא קיין אנדערע זאך אז אפילו אין די די נבראים אויכעט זענען נישט קיין אנדערע זאך, דער נברא אויכעט איז נישט קיין אנדערע זאך, דאס איז אין עוד ממש אפילו בנבראים. ס'איז די נברא גופא נישט קיין צווייטע זאך. ורצוני לומר, אזוי גייט עס אפטייטשן, שעל פי האמת אין הנבראים בחינת יש ודבר כמו שנראים אנחנו בעינינו, ווי עס זעט זיך כי זהו אצלנו לפי שאיננו רואים חיות אלוקות, ווי דער וועלט קוקט עס אויס ביי אונז איז דער וועלט א זעלבסטשטענדיגע זאך, דאס הייסט נישט נאר דער וועלט איז א זעלבסטשטענדיגע זאך אז ס'שטייט פון זיך אליין אז ס'עקזיסטירט פון זיך אליין, ווי מיר קוקן אויף דעם איז דאס וואס א געוויסער זאך געפינט זיך איז ווייל ער איז א דבר הקיים. ער געפינט זיך, און זאגט, דער וועלט געפינט זיך, דער וועלט איז פאראן, דער וועלט איז דא. און וואס איז דער וועלט וואס איז פאראן, וואס איז דער וועלט? סא דאס איז א מציאות פון א וועלט, און מ'זאגט, דער אייבערשטער האט געזאגט יהי רקיע, איז ערשטנס, לאחר דער אייבערשטער האט געזאגט יהי רקיע, איז איצטער היינט פאראן א רקיע? די רקיע איז פאראן, ס'עקזיסטירט, ס'איז א דבר הקיים. און וואס עקזיסטירט? א רקיע איז פאראן, א הימל איז פאראן, ס'איז פאראן א הימל, ס'איז פאראן א ערד, און יעמאלט קומט אויס אז ס'איז פאראן. ס'פאראן דער אייבערשטער איז פאראן, און דערנאך איז פאראן א וועלט, א רקיע וואס איז פאראן, און א ארץ וואס איז פאראן. אויף דעם זאגט ער אז נישט אזוי אז דער וועלט איז נישט איז נישט קיין מציאות, וואס איז אפטייטשן אבער לגבי חיות אלוקות, איז אין הנבראים בחינת יש ודבר, דער וועלט איז נישט קיין זאך, ס'איז נישט קיין יש ודבר, ס'איז נישט קיין זאך ווי מיר זעען דאס, עס איז נישט קיין זאך, ס'איז נישטא קיין מציאות פון א רקיע, און עס איז נישטא קיין מציאות פון א ארץ, ס'איז נישט קיין זאך. כי זהו, דאס וואס מיר זעען דאס כי זהו אצלנו לפי שאיננו רואים חיות אלוקות, אבער לגבי חיות אלוקות המחיה אותנו, אנחנו בטלים במציאות בבחינת אפס ממש, כזיו השמש כשהוא בגוף כדור השמש. כמ"ש בליקוטי אמרים חלק ב'. ער ברענגט, וואס ברענגט ער פון ליקוטי אמרים חלק ב', שאילו ניתנה רשות לעין לראות, יעויין שם. דאס הייסט ער זאגט, נאר דאס ברענגט ער, ער גייט נישט, ס'איז אים נישט נוגע די גאנצע אריכות אין שער היחוד והאמונה, נאר דער נקודה אז דער נברא איז בטל בתכלית צו דעם חיות אלוקי וואס איז מהווה דער נברא. וואס איז מהווה דער נברא, ער זאגט נאר דער עצם ווארט ווי דער אלטער רבי זאגט אז אז אויב מיר וואלטן געזען אילו ניתנה רשות לעין לראות את כח אלוקי וואס איז מהווה דער נברא וואלטן מיר בכלל נישט געזען די נברא אלס א מציאות בפני עצמה און די דוגמא פון דעם איז על דרך ווי ער ער ער זיו השמש ווי דאס איז בגוף כדור השמש זאגן נאר ממש בקצרה אפשר דער נקודה דער אלטער רבי רעדט דארט נישט די אלע פרטי הדברים. איז דער אלטע רבי רעדט דא אין דער נקודה אז די נברא איז בטל צום דבר הוויה איז פאראן בדרך כלל איז צוויי פרט צוויי שלבים אין דעם וואס די אלטע רבי זאגט דארטן די ערשטע זאך איז זאגט ער די ווארט פון די בעל שם טוב אז דער אז ס'איז נישט נישט דער פשט די אייבישטער האט געזאגט יהי רקיע איין מאל ס'איז באשאפן געווארן א וועלט און פון יעמאלט שטייט דער וועלט נאר דער אייבישטער איז שטענדיג מהווה דער וועלט.

שטענדיג באשאפט עס, ס'איז א דבר תמידי, דאס איז נישט נאר אין דעם מיט די ווארט פון דער בעל שם טוב, דער ווארט אז מען דארף שטענדיג באשאפן דער וועלט איז דאס א חילוק, א שינוי אין וואס איז דער הגדרה פון דער מציאות פון דער וועלט, ס'איז נישט אז מיר האבן דער זעלבער תפיסה, דער זעלבער הבנה ווי מיר האבן געהאט פריער פאר דער בעל שם טוב, וואס דער וועלט איז, בלייבט דער זעלבער הבנה נאכן בעל שם טוב, דען דער בעל שם טוב לייגט נאר צו אז דער באשאף איז נישט קיין איינמאליגע זאך נאר ס'איז א דבר תמידי. פארוואס איז טאקע וואס איז טאקע די פשט מען דארף אלעמאל אנקומען צום דבר הוויה צו אז בכדי אז דער וועלט זאל זאל זאל עקזיסטירן ווייל דער וועלט איז קיינמאל נישט געווארן קיין פאראנענער זאך אויב דער אייבערשטס אויב דער פשט פון בריאה וואלט געווען אז דער אייבערשטער באשאפט א זאך און איז דער זאך א זאך וואס עקזיסטירט איז דארף נישט נאך דארף נישט דארף עס דארף מען עס נישט נאכאמאל שאפן דארף עס נאכאמאל מאכן מען האט עס געמאכט. אז מ'האט עס געמאכט איז עס דא. דאס וואס מ'דארף עס שטענדיג באשאפן איז ווייל וואס פאר א באשאף, ווייל ס'ווערט נישט קיין ס'ווערט נישט קיין פאראנענע זאך. דער גאנצע דער דער דער דער זאך איז נאר נאר דער זאך איז נאר דא אלס דעם וואס מ'באשאפט עס. אז מ'זאגט התהוות תמידית מיינט עס אז דער זאך וואס ווערט איז נישט קיין פאראנענע זאך. די דוגמא וואס מ'זאגט אין חסידות איז די דוגמא פון זריקת אבן למשל. אז דאס אז בשעת דער בשעת א מענטש ווארפט א שטיין איז בשעת דער כח היד גייט אוועק פון דעם שטיין פאלט אראפ דעם שטיין. און פארוואס פאלט אראפ דעם שטיין בשעת דער כח היד גייט אוועק? ס'איז נישט ווייל א מענטש דארף נישט מבטל זיין דעם פעולת הזריקה. די גאנצע זאך וואס דער שטיין איז געפליען איז נאר צוליב דעם ווייל דער כח היד איז אים מגביה אז עס זאל פליען. די גאנצע זאך וואס ער פליט איז נישט ווייל דער שטיין האט אין זיך דעם תכונת ההליכה. דער שטיין האט נישט אין זיך די תכונת ההליכה. אויך לאחר ווען דער מענטש ווארפט עס קען דער שטיין נישט גיין. די גאנצע זאך וואס דער שטיין געט איז נאר ווייל ס'פארהאן א כח היד וואס איז אים מגביה, דערפאר געט ער. און בשעת די כח היד גייט אוועק איז אים אלס זיין מציאות איז ער קיינמאל נישט געפליען, אלס דעם אבן איז ער קיינמאל נישט געפליען, על דרך זה בשעת מ'זאגט אז די דבר הווי' דארף שטענדיג מהווה זיין דעם נברא, און אן דעם וואס די דבר הווי' איז מהווה דעם נברא ווערט דער נברא אויס מציאות, איז ווייל נישט ווייל דער גאנצער דאס וואס דער נברא איז פארהאן איז נאר ווייל דער גאנצער ס'איז נישטא קיין מציאות ס'איז נישטא קיין א נברא איז נישט קיין פארהאנענע זאך דער אייבערשטער באשאפט איז דאס דא. דאס איז דער גאנצער הגדרה פון דער התהוות, אז דער אייבערשטער באשאפט דיר דאס דא, אבער נישט נישט אבער ער איז קיינמאל נישט דא אלס א אלס א אלס א אלס א באזונדערע מציאות אז ער איז פאראן, אז דער אייבערשטער באשאפט איז איז ער דא, איז דער ווארט אליין איז שוין א ביטול, דער ווארט אליין זאגט אז דער נברא אנטהאלט נישט אין זיך דעם ענין המציאות, ער איז נישט, אוודאי איז ער דא, דער אייבערשטער זאגט יהי רקיע איז פאראן א רקיע, אבער די שאלה איז, ס'נישט דא, ס'נישט געווארן קיין אנדערע מציאות וואס האט אין זיך דער תכונה פון קיום, דער איינציגער דבר הקיים איז נאר דער אייבערשטער, איי דער וועלט איז עקזיסטירט, ער איז לפועל קיים, אבער ער האט נישט אין זיך די תכונה פון קיום, ער איז נישט קיין פאראנענע זאך. ער עקזיסטירט אבער נישט קיין ער נישט אז ער נישט ער האט נישט אין זיך דער תכונה פון קיום נישט קיין דבר הקיים איז דאס איז דאס איז דער חידוש פון בעל שם טוב אז דער וועלט איז נישט קיין דבר הקיים עס איז דא לפועל בראשית ברא אלקים דער וועלט איז דא אבער עס איז נישט קיין דבר הקיים דאס איז שוין א מורא'דיגע ביטול אז מען זאגט אז עס איז נישטא וואס איז דער נברא דער נברא איז נישט קיין דבר הקיים דער נברא איז נישט א זאך אזוי ווי דער אבן איז נישט א זאך וואס גייט דער נברא איז נישט קיין דבר הקיים ער איז א זאך וואס איז נישט קיין דבר הקיים א זאך וואס איז א גארנישט איז פאראן לפועל איז דאס פאראן, אבער ס'נישט קיין דבר הקיים. און דאס איז איין זאך. אבער ער זאגט, אבער דער דאס ער וויל דארט זאגן נאך א ווארט, ער זאגט דער ביטול און אכן פועל במציאות כזיו השמש כשהוא בגוף כדור השמש. דאס איז שוין א, נישט געדענקט די אלע פרטים דא, אבער דער תוספות וואס ער זאגט אז דער ביטול איז בדוגמת כזיו השמש בגוף כדור השמש איז, איז ס'איז א טיפערע. דער זעלבער זאך ווען מען זאגט אזוי ווי בנוגע צו התהוות אז דער וועלט דארף שטענדיג אנקומען צום דבר הוי', דער זעלבער זאך בנוגע אויכעט צום זיו השמש מיטן שמש. זאגט ער בשעת דער שמש, די איינציגע וועג ווי דער וועלט קען זיין ליכטיג איז נאר ווייל דער שמש לייכט, ווייל ס'נישטא קיין הפסק צווישן דעם מקור, צווישן דעם גוף כדור השמש מיטן ליכטיגקייט וואס קומט דא אין דער וועלט. אבער אויב ס'דא א הפסק צווישן דעם זיו מיטן גוף כדור השמש וועט ווערן אויס, וועט ווערן אויס אור. איז דער אור איז שטענדיג אפהענגיג אין דעם מקור זיינעם, דעם גוף כדור השמש. ס'איז נישט אז די שמש, בזריחת השמש קומט, עס קומט א שמש און ס'ווערט ליכטיג אויף דער וועלט, איז דער שמש האט באשאנקען צו דער וועלט ליכטיגקייט און איצטער קען דער גוף כדור השמש אוועקגיין און דער וועלט, ער האט שוין געגעבן זיין ליכטיגקייט צו דער וועלט. דאס וואס ס'ווערט ליכטיג דא איז דאס אלעמאל אפהענגיג אינעם גוף כדור השמש. פארוואס טאקע איז דאס אזוי? ווייל ס'קען, ווייל ס'קען, ס'איז נישט, דער שמש גיט נישט קיין ליכטיקייט צו דער וועלט, ס'איז נישט דער פשט אז דער שמש גיט אפ פון זיין ליכטיקייט צו דער וועלט, ס'איז נישטא אזא זאך, דער שמש גיט נישט אפ זיין ליכטיקייט צו דער וועלט. פארוואס ווערט ליכטיג בשעת דער שמש איז דא? ווייל דער שמש איז אזא מין סארט זאך וואס בשעת ער איז פאראן, ער איז מתפשט, ער, בשעת דער שמש איז דא, איז, איז לייכטער, דער שמש לייכט, ס'איז נישט וואס דער שמש גיט אפ ליכטיגקייט פון זיך צו דער וועלט, די גאנצע זאך וואס ס'ווערט ליכטיג איז דא ווייל דער שמש לייכט, ווייל דער שמש איז איז מתפשט, איז אז דער שמש איז נישטא, ער איז נישט מתפשט, איז קען נישט זיין די התפשטות, ס'איז נישטא קיין, ס'איז נישט אזוי ווי א מענטש, מען נעמט אביסל וואסער מען גיסט אפ פון איין גלאז צו א צווייטן גלאז, קען מען אוועק נעמען, דער מקור פון דער מים איז דער ים. אז מען לייגט אריין וואסער אין א גלאז קען מען דערנאך נישט אנקומען צו ים, ווייל דארטן איז האט ער מען האט גענומען וואסער פון דער ים, מען האט מפריש געווען א געוויסער סכום פון וואסער, און מען האט איצטער דעם סכום וואסער, ווייל שמש איז נישט וואס דער ס'איז פאראן דער מקור השמש איז איז איז פאראן א מוראדיגע ליכטיגקייט און מען האט און ער גיט אפ אביסל ליכטיגקייט דא און דא און דא דא אין דער וועלט, לכתחילה איז נישטא קיין אנדערע ליכטיגקייט, דער דער גאנצער זאך וואס ס'ווערט ליכטיג דא איז ווייל דער כדור השמש,

אז דאס וואס דער וועלט ווערט ליכטיג איז נישט אז מען האט אפגעגעבן ליכטיגקייט צו דער וועלט, נאר אז דער שמש איז מתפשט. אבער מען זאגט, מען זאגט, מען זאגט אבער א, מען זאגט א צווייטע זאך, מען זאגט אז פאראן דער אור ווי דער אור איז כלול אין גוף כדור השמש, דאס איז אסאך א טיפערע ביטול דער ווארט אז מען זאגט אז דער אור איז כלול אין גוף כדור השמש, איז איין ווארט אז מען זאגט דער ווארט התכללות איז אז אז זאג אז מען זאגט דער ווארט למשל אז מען זאגט אז.

ס'זאל ווערן, יהי רקיע. ש. וואס איז דער הגדרה פון דער רקיע? וואס איז וואס איז דער טייטש א רקיע? דער טייטש פון א רקיע איז ס'איז א הימל. מען זאגט איז א וואס איז א וואס איז א איז א הימל א פאראנענע זאך? דער הימל איז נישט קיין פאראנענע זאך. אבער לפועל האט דער אייבערשטער בפועל איז וואס איז פאראן? וואס איז דא? ס'איז דא א רקיע. מצד דעם וואס דער אייבערשטער באשאפט איז וואס איז פאראן לפועל? ס'איז פאראן א רקיע. ס'איז פאר דער זאך וואס איז פאראן ס'איז נישט אלוקות, דער אייבערשטער האט באשאפען א וועלט, ס'איז דא א וועלט וואס איז נישט דער אייבערשטער, דער אייבערשטער האט באשאפען א וועלט, וואס איז דער וועלט? דער וועלט איז א וועלט, מען זאגט נאר אז דער וועלט, וואס פאר א מציאות איז דער וועלט? דער וועלט איז אזא מין סארט מציאות וואס ער איז נישט קיין דבר הקיים, ער איז דא אבער, לפועל ממש איז ער דא, ס'עקזיסטירט א זאך וואס האט נישט קיין דבר הקיים, אבער ער עקזיסטירט לפועל, דער אייבערשטער זאגט יהי רקיע, איז פאראן א רקיע, דאס איז אלץ, דאס איז שוין א ביטול, ווייל מען זאגט אז דער נברא האט נישט אין זיך דעם תכונה פון קיום. אבער דער איינציגע זאך וואס וואס איז דא פאראן, ס'פאראן לפועל אבער לפועל איז פאראן א וועלט, וויבאלד דער אייבערשטער באשאפט עס לפועל איז פאראן א וועלט, איז וואס איז לפועל ממש פאראן? לפועל איז פאראן א רקיע, דאס, מ'האט באשאפן עס איז פאראן א רקיע, אז מ'זאגט אור הכלול בשמש מיינט עס אז ס'איז נישט.

אז דער אייבערשטער מאכט די רקיע, דאס איז דער הגדרה פון די רקיע, דאס וואס דער אייבערשטער באשאפט דער וועלט איז נישט דער מקור פון וואנעט עס ווערט דער וועלט, דאס איז דער הגדרה וואס דער וועלט איז. דאס איז אן אנדער ווארט אינגאנצן, דאס אז מען זאגט אין עוד, ס'איז נישטא קיין אנדערע מציאות, אז מען זאגט סתם אזוי די ווארט פון בעל שם טוב, סוף כל סוף פאראן א צווייטע מציאות, ס'איז נישט פאראן קיין אנדערע דבר הקיים, אבער לפועל ממש איז פאראן א וועלט, דער וועלט איז דא.

צו שמעון זאל קריגן די געלט דארף מען מעיין זיין אין דעם דין און ארויסגעבן א פסק אז דער איז חייב דער איז פטור, און דער רב גיבט ארויס א פסק אז לפי דעם און דעם סברא, לפי לפי ווי ער האט געלערנט די גאנצע סוגיא קומט אויס אז אין דעם פאל דארף ראובן זיין חייב און שמעון זיין פטור. איז פאראן דער סוגיא אליין, די סברות פון דער סוגיא. דורך לערנען די שקלא וטריא פון די גמרא דערנאך איז פאראן דער מסקנא וואס קומט ארויס מצד דעם לימוד, די מסקנא, דער בכן פון דעם גאנצן ענין איז אז ראובן איז חייב און שמעון איז פטור, און דערנאך איז פאראן דער דורכפירונג לפועל פון דעם פסק דין, דעם דורכפירונג לפועל אז ראובן דארף אפגעבן די געלט און שמעון דארף איז די בעלי דינים איז לפועל וואס גייט דא, ס'גייט דא טרעפן איז.

דאס טרעפט זיך דא. דערנאך איז פאראן מצד דעם רב וואס פסק'נט דעם דין, אים איז נישט נוגע דאס וואס ראובן פארלירט א הונדערט דאלער און שמעון האט איצטער געווארן רייכער מיט א הונדערט דאלער, דאס איז נישט נוגע דעם ענין, אים איז נישט נוגע וויפיל געלט יענער האט, אים איז נוגע אז ס'איז דא א פסק און דער פסק דארף מען דארף מען אדורכפירן. דאס איז. זאגט עס ווער איז פאראן איינער א בחור לערנט לערנט א סוגיא אין גמרא, אים איז נישט נוגע ס'איז נישטא קיין קעיס פון מנה לי בידך, ס'איז נישטא קיין קעיס, נישטא קיין שאלה, נישטא גארנישט, ער לערנט א סוגיא אין גמרא, מנה לי בידך, ער לערנט א גמרא. און אויף צו פארשטיין גוט די פאנאנדערקלייבן די שיטות הראשונים צו פארשטיין גוט די גמרא איז דא פארשידענע סברות ווי אזוי קען מען מסביר זיין דעם שיטה ווי אזוי קען מען מסביר זיין א צווייטע שיטה אויף פאר זיך מאכן קלאר דעם ענין אויף צו פאר זיך מאכן קלאר די סוגיא דארף מען טראכטן אמאל א היכי תמצי'ס און נפקא מינות בכדי צו קלארער מאכן די פארשידענע סברות וואס איז דא אין א סוגיא. ער קלערט עפעס פארוואס האלט מען ברי ושמא ברי עדיף. דער צוויי סברות פארוואס ברי ושמא ברי עדיף. אויף צו קלאר מאכן אויף צו פאר זיך אליין מגדיר זיין וואס זענען די צוויי סברות און וועלכער איז מער וועלכער איז ריכטיגער דארף מען טראכטן א היכי תמצא אז פון דעם סברא וועט א געוויסער פאל וואס לפי דעם סברא וועט אויסקומען אז אין דעם פאל וועט יענער זיין חייב און לפי דעם סברא וועט אויסקומען אז דעם פאל יענער וועט זיין פטור איז בשעת דער א איד לערנט די סוגיא ער וויל וויסן ער וויל פארשטיין גוט דער סברא פון די גמרא פון פון פון ברי ושמא ברי עדיף איז דא אוודאי לפועל קומט ארויס, לפי דעם סברא קומט ארויס אז אין א פאל וועט ראובן זיין חייב און שמעון זיין פטור, אבער דאס וואס איז דא א פאל, ביי דער וואס לערנט די גאנצע מציאות אין דער פאל איז נאר א היכי תמצא אויף צו בעסער פארשטיין דעם ענין, ס'איז נישטא קיין שום מציאות נישט אז יענער איז חייב און יענער איז פטור, אז ס'איז דא א פסק דין אין א געוויסער פאל אז יענער איז, עס איז נישט נוגע אז ס'איז דא א פאל און יענער איז חייב יענער איז פטור, ער וויל גוט פארשטיין דער סוגיא פון ברי ושמא. וואס איז דער וועג צו גוט פארשטיין א ענין בשעת מען ברענגט היכי תמצי'ס און נפקא מינות לפועל? די נפקא מינות לפועל איז מאכן קלערער מען זאל בעסער פארשטיין די סברא פון די גמרא. אבער עס אינגאנצן אלס ענין בפני עצמו אז ס'איז דא א נפקא מינה לפועל אין דעם און דעם פאל, דאס איז אינגאנצן נישט נוגע. וואס איז דער ענין בשעת אים איז נוגע דער סוגיא און ער וויל פארשטיין דעם ענין?

ס'נוגע אז לפי דעם סברא קומט אויס אז יענער איז חייב און יענער איז פטור, אבער אימיצער וואס לערנט דער סוגיא נאר לשם וויסן און פארשטיין דעם גוף הענין, איז ביי אים די גאנצע זאך וואס ער נוצט ער ברענגט נפקא מינות, עס איז נישט נוגע די מציאות, נישט נוגע דעם פסק, ס'נוגע נאר אויף צו קלערער פארשטיין דעם ענין. די גאנצער חשיבות פון די היכי תמצא'ס איז נאר אויף צו קלארער פארשטיין די צוויי צדדים אין די חקירה, אבער ס'איז אים נישט נוגע די מסקנא לפועל. איז על דרך זה, די אלטע רבי אויב מ'זאגט אז דאס וואס דער דאס וואס ס'איז געווארן א וועלט, ס'איז אלץ כלול אין דעם דבר הוויה, ס'פאראן ס'פאראן דער כח אלוקי, דער אייב ס'פאראן דער אייבערשטער וואס באשאפט א וועלט, און דער וועלט ווערט. אין דעם כח פון באשאפן דעם ווער דער וועלט ווערט אין דעם דבר הוויה וואס באשאפט דער וועלט, איז דער פשט איז אז דער גאנצער ס'איז נישטא קיין ענין ס'איז נישטא קיין מציאות אז ס'ווערט א וועלט, ס'איז נישטא אזא זאך אז ס'איז געווארן דא א וועלט, ס'איז אלץ א ווארט וואס דער דבר הוויה איז דער דבר הוויה האט עפעס דורכגעפירט עפעס. ס'איז עפעס א ענין וואס איז נוגע דעם דבר הוויה זאג בדוגמא אז מ'זאגט אז אימיצער לערנט לפועל זאגט ער היכי תמצא'ס און ער זוכט נפקא מינות לפועל אבער ער איז דער ענין ער איז נישט נוגע בכלל נפקא מינות לפועל ער איז נישט קיין רב נישט קיין ער פסק'נט נישט קיין שאלות בכלל נישט נוגע למעשה ער נוגע און עס קען זיין אז למעשה איז דער פסק איז נישט קיין ריכטיגער ער איז נישט נוגע בכלל דעם ענין ער איז נוגע נאר אז ער זאל האבן א קלארקייט אין דעם ענין. זאגט ער די זעלבע ווערטער, ער זאגט נפקא מינות און ער זאגט פסקי דינים לפועל, אבער אוודאי ער זאגט די זעלבע זאך, אבער וואס זוכט ער אין דעם זאך, וואס וויל ער אין דעם, ער וויל אז זיין לימוד, ער האבן האבן א קלארקייט אין זיין אייגענעם לימוד, איז על דרך זה די דבר עבי', אוודאי די דבר הוויה באשאפט א וועלט, אבער די שאלה איז צו צו ס'איז געווארן, צו ס'איז דא דא אזא מין סארט חלות אז ס'איז געווארן א וועלט. דבֿר-הוויה האָט געמאַכט אַ וועלט, און איצטער איז באַשאַפֿן געוואָרן אַ וועלט. צי ס'איז דאָ אַזאַ מין סאָרט וואָרט, אַז ס'איז געוואָרן אַ וועלט, אָדער עס איז נישטאָ אַ וואָרט, אַז ס'איז געוואָרן אַ וועלט, ס'איז דאָ נאָר, אַז דער אייבערשטער האָט גערעדט יהי רקיע, און דער יהי רקיע ווערט אַלס פּרט אין דעם רעדן. ס'איז נישטאָ אַזאַ מין סאָרט ענין, אַז ס'איז געוואָרן אַ וועלט. ס'איז פֿאַראַן אַ תּירוץ. א וועלט וואס איז געווארן און דער אייבערשטער וואס האט געמאכט דער וועלט, ס'אלץ ווערט אין דעם וואס מאכט דער וועלט, די גאנצע התהוות איז כלול אין דער מהווה, איז נישטא קיין התהוות אלס מסכתא בפני עצמה פון דער מהווה, ס'אלץ א ווארט אין דער מהווה אליין. דאס איז א יעמאלט קומט אויס אז ס'איז נישט אז וואס איז רקיע, ס'איז רקיע נישט די פשט אז ס'איז געווארן א הימל, די רקיע איז איז א פרט אין דעם דבר הוויה, דאס איז די ווארט התכללות. איז אז דער אלטער רבי זאגט למשל דארטן אור הכלול בשמש אבער אור הכלול לגבי דעם שמש אליין דאס וואס דאס וואס ער איז אז דאס וואס ער באלייכט וואס פון אים ווערט אור ביים שמש נישטא קיין ביי אונז וואס מיר זיצן דא אויף דער וועלט איז וואס וואס איז ביי אונז אויף וואס לייגן מיר אן דעם אכט אז דער שמש לייכט איז ביי אונז ס'איז געווארן ביי אונז ליכטיג. דער זיו היוצא מן השמש האט א חשיבות בפני עצמו, וואס האט דא געטראפן? ס'האט געטראפן אז דער וועלט איז געווארן ליכטיג, ס'איז געווארן, מיר האבן ליכטיגקייט איצטער, ביים שמש איז נישטא אזא מין סארט זאך אז איך בין א ליכטיגער זאך און איך מאך אויכעט ליכטיג ארום מיר, ס'איז נישטא אזא מין סארט וועלט אז איך, וואס איז נוגע דעם שמש אז ס'ווערט ליכטיג אין א וועלט א חוץ פון אים, בכלל נישט נוגע דעם ענין, דאס איז א פרט פון דעם אז ער איז א ליכטיגער זאך איז אז זיין ליכטיגקייט איז זייער שטארק. דאס א פרט אין דעם שטארקייט פון זיין ליכטיגקייט, ס'איז נישט וואס א וועלט ווערט ליכטיג, נישטא אזא זאך אין דעם שמש, און נישטא אזא מין סארט משמעות, נישטא אזא מין סארט ענין אז א צווייטער פלאץ ווערט ליכטיג, נישטא אזא מין סארט ענין, ס'איז דא אז ער איז זייער שטארק, דאס איז די איינציגע זאך וואס עקזיסטירט, אז ער איז זייער א שטארקע זאך, אז ער איז זייער שטארק. קען ער באלייכטן אויכעט, אבער דער ווארט דער ווארט אז ס'ווערט ליכטיג אין א צווייטער פלאץ איז נישט קיין משמעות בפני עצמה, דער גאנצער מהות דא איז אז ער איז א שטארקע ליכטיגקייט, אז ער איז א זעהר א שטארקע בהירות. וואס הייסט א שטארקער? אז ער קען באלייכטן אויכעט אויסער זיך, אבער נישט אז אויסער דאס וואס ער ווערט אבער נישט אז ס'ווערט ליכטיג אויסער זיך. ס'איז אוודאי טעכניש ווערט ליכטיג, די שאלה איז וואס איז דער מהות פון דעם וואס ס'ווערט ליכטיג, צי דען איז פאראן א משמעות אז ס'ווערט ליכטיג אויסער זיך, אדער די גאנצע זאך איז אז ער איז א שטארקער. ס'קלאר צו עס אז ס'איז כלול אין מקור. דער גאנצער אור איז כלול אין דער גוף כדור השמש. איז דער אלטער רבי זאגט על דרך זה בנוגע צו דער נברא מיטן דבר הוויה. ס'איז נישט אז די דבר הוויה האט געמאכט א וועלט. און איצטער, דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט, איז איצטער געווארן א באשאף. דער באשאף ווערט, ס'איז נישטא אזא מין סארט חלוס פון א באשאף, דער באשאף ווערט אלס פרט אין דעם באשעפער. איז דער נברא קיין, נישט קיין אנדערע מציאות, ערשטנס, ס'איז נישטא קיין אנדערע, נישטא קיין אנדערע פאראנענע זאך אויסער דעם אייבערשטן, און ס'איז נישטא קיין אנדערע מושג פון בריאה אויסער דעם אייבערשטן, נישטא קיין מושג פון א בריאה. ס'דא נאר א בורא, און אלס פרט אין בורא איז פאראן א בריאה. אבער אלס בריאה איז נישטא אזא מין סארט זאך. א בריאה אלס א בריאה איז נישטא.
ס'איז באשאפן געווארן, אבער אוודאי ס'איז באשאפן. זאג, אור הכלול בשמש, ס'פאראן ליכטיגקייט. די שאלה איז וואס איז דער הגדרה פון דעם ענין. ס'בראשית ברא, דאס איז די גאנצע זאך אז דער אייבערשטער באשאפט, דער הגדרה פון שמים איז אז ברא אלקים, ס'באשאפן, יא, דער כח, דאס איז דער מהווה, דער גאנצער התהוות איז א פרט אין דעם שטארקייט פון דער מהווה, זאגן אזוי, זאגן דער משל פון דער, א איד וואס לערנט, ס'דא דא נפקא מינות, אבער די שאלה איז. ס'איז נישטא קיין ענין אין די נפקא מינה'ס, נישט דאס איז דער ענין. די גאנצע תפיסת מקום פון די נפקא מינה איז אלס א היכי תמצא אויף צו פארשטיין. דא איז די נפקא מינה, אבער נישט דאס איז דער ענין. מ'זוכט נישט קיין נפקא מינה'ס, מ'זוכט אויף בעסער פארשטיין דעם ענין. אויסער פארשטיין דעם ענין, איידער דו זוכסט צו פארשטיין דעם ענין, נישטא קיין נפקא מינה אויך נישט. ס'איז אלץ א פרט אין דעם ענין אליין. ס'איז אלץ א ווארט אין דעם אין ווי שטארק דער אייבערשטנ'ס דיבור איז. דער אייבערשטער'ס דיבור איז זייער שטארק. א פרט אין די שטארקייט איז אז פון אים קען ווערן א וועלט. אבער ס'איז נישטא קיין משמעות אז ס'ווערט א וועלט. נישטא קיין, נישטא קיין חשיבות פון אזא ווארט. דער דוגמא, דער רבי ברענגט אלעמאל דער דוגמא פון המוציא אוכלין פחות מכשיעור, נאר אויב דער דער מוציא אוכלין פחות מכשיעור איז פטור אף על הכלי, איז אוודאי לפועל אוודאי איז ער מוציא א כלי לפועל, די שאלה איז וואס צו דער צו צו ס'איז דא דא א משמעות פון דעם כלי אויסער דעם אוכלין.

וואס איז דער מהות? וואס איז דער ווארט א ליכטעלע? ס'איז א זאך וואס באלייכט. שרגא בטיהרא באלייכט נישט. שרגא בטיהרא מאי אהני? ס'איז דא די ליכטיגקייט פון טאג, איז דער ליכט, דער ליכטעלע באלייכט נישט. איז דאס, איז דאס זאגט מען אז דער ליכטעלע איז בטל. חסידות נוצט עס א דוגמא אז דער ליכטעלע איז בטל. וואס איז ליכטעלע? דער ליכטעלע איז בטל. דער נר איז פאראן. אוודאי, טעכניש איז פאראן דארט, ס'איז פאראן א פלעים.

איז ער אויס מציאות? ער זאגט, טעכניש איז פאראן די פייער, ס'איז פאראן די א פלעם, דאס איז דער, נישט דאס, דער גאנצער טעכנישער זייט איז אז ער זאל באלייכטן, אז ער באלייכט נישט איז דא גארנישט נישטא. דאס שרגא בטיהרא מאי, אז ס'נישטא, אז ס'נישטא קיין חשיבות דא צו א נר, איז נישטא דער נר. טעכניש איז פאראן דא דער, די גוונא פון א נר, נישט, נישט וועגן דעם, נישט וועגן דעם רעדט זיך, אזא מין סארט, נישט וועגן, נישט וועגן אזא מין סארט מציאות רעדט מען. אמת, אלטער רבי זאגט לגבי דער טעכנישער זייט אז ס'פאראן א נברא, דאס האט שוין אפגערעדט אז דער נברא איז נישט קיין דבר הקיים, די גאנצע זאך איז אבער לפועל ממש איז דא באשאפן געווארן א וועלט, אויף דעם זאגט אלטער רבי ס'נישט באשאפן געווארן א וועלט, דער גאנצער באשאף איז א פרט אין עם אליין, איז דער גאנצער משמעות פון דעם אז ס'איז געווארן א וועלט נאר אלס דעם וואס דער אייבערשטער איז א בורא. עס איז מחוץ פון דעם וואס ער איז א בורא איז טאקע נישטא קיין וועלט, מחוץ פון אלוקות איז טאקע נישטא אז נישטא נישטא א וועלט, די גאנצע וועלט איז א ווארט אין אים אליין, אויסער אים אליין איז גארנישט נישטא. אזוי ווי אימיצער וועט זאגן אין דער משל אז יענער לערנט די סוגיא צי ס'דא דא סברות אן א נפקא מינה.

ער דארף נישט און ער וויל פארשטיין בעסער די סברות פון די גמרא און ער טראכט נפקא מינות, איז נישט וואס ער דארף עפעס ארויסגיין פון די סברות און איצטער אריין טראכטן זיך אין נפקא מינות לפועל. דאס א חלק פון הבנת הסברה איז זוכן א בחינה צווישן די צוויי סברות. ער גייט נישט ארויס פון דעם וועלט. די גאנצע ווארט פון די פון די נפקא מינות איז אויף צו בעסער פארשטיין דעם ענין, דאס איז דער גאנצער ענין. איז אויסער די סברות איז נישטא קיין נפקא מינות אויך נישט. אויסער די הבנה פון דעם ענין איז נישטא קיין אנדער זאך אויסער די הבנה פון דעם ענין, על דרך זה בנוגע צו דעם דיבור יהי רקיע, אויסער דעם אויסער דעם דיבור יהי רקיע, מחוץ פון דעם דיבור יהי רקיע איז נישטא קיין רקיע, דער גאנצער מציאות פון דער רקיע איז נאר א פרט אין דעם דיבור יהי רקיע, ס'איז אין דער מקור, נישט דאס איז דאס, איז דאס אין שום מציאות כלל זולת. ונמצא שאין עוד שום מציאות כלל זולת מציאותו יתברך. זאגט, עס איז נישטא קיין שום אנדערע זאך, נישט נאר זאגט, נישטא קיין אנדערע זאך, אויסער דער אייבערשטן, ווייל די איינציגע זאך איז אז עס איז פארהאן א דבר הוויה, אז עס איז פארהאן דער אייבערשטער, און אלץ איז א, אלץ איז א ווארט אין אים, אין זיין מציאות, אין דער מציאות איז דא דער אייבערשטער, קיין אנדערע זאך נישט, זולת מציאותו יתברך. און ווער זאגט אזוי? דער נברא זאגט, דאס איז דער מציאות פון דער נברא. והרי זה היחוד הגמור, דער אמת'ער איינציקייט, כמאמר אתה הוא עד שלא נברא העולם ומשנברא בשווה ממש. יא, ווי ס'מען טענה'ט טענה'ט וועל יא, דאס איז עד שלא נברא העולם ומשנברא בשווה ממש, עס איז נישט, מען וויל נישט נאר זאגן אז דער אייבערשטער איז געווען פון אלעמאל און און און ער איז געווען פאר דער באשאפען, ס'איז דא עפעס א סברא אז נאר משנברא זאל ווערן עפעס אויס, דער אייבערשטער זאל ווערן אויס מציאות. אתה הוא שנברא העולם, משנברא איז ער אויך געבליבן, זאג, אתה הוא אז דער זעלבער אתה ווי ס'איז שלא נברא העולם, דאס איז זעלבער אתה אויכעט משנברא העולם, איז אתה הוא, דער זעלבער, דער זעלביקער, דער זעלביקער וואס איז געווען פאר די התהוות איז דער זעלביקער וואס איז דער זעלביקער, כלומר שכמו קודם שנברא העולם לא היה שום מציאות זולתו. ווי ער איז געווען דער איינציגער, כך גם עכשיו באמת איז אויכעט אזוי אז ער איז דער איינציגער, זאגט דאך בכף הדמיון, ושגם שנמצא עולם ומלואו אינו יש באמת, כמו שנראה בעיני בשר שאין רואים האמת, אלא שם אין ואפס עליהם, כזיו השמש כשהוא בגוף כשהוא בכדור כו', והרי זה דמיון לכמו קודם שנברא העולם, שאז לא היה אפילו מציאות זה כלל אלא לא היה ממש, ועכשיו הוא כלא, זאגט אז ס'איז בכף הדמיון. ווייל סוף כל סוף מען זאגט אז ער איז בטל בתכלית, פאר פאר התהוות איז נישטא אזא ווארט אז ער איז בטל בתכלית, נישט עס איז דא נאר אים אליין, זאגט מען זאגט אז ס'פאראן אז ס'פאראן א מציאות וואס וואס וואס האט קיין שום אנדערע זאך נישט אויסער דעם אייבערשטן אליין, אז מען דארף זאגן אז ס'איז דא א מציאות וואס איז בטל צום אייבערשטן,

פאראן ווי דער אייבערשטער העכער פון התהוות, פאראן ווי דער אייבערשטער איז העכער פון דעם גאנצן ענין פון התהוות. דאס זאגט מען, ווען מען זאגט דער ווארט התהוות זאגט מען זאגט אז וואס איז דער נברא, דער פשט פון דער נברא איז אז ס'איז נישטא אויסער דעם אייבערשטן, דאס איז דער פשט אין דער נברא. וואס איז דער פשט רקיע אז ס'איז נישטא אויסער דער דבר הוויה, דאס איז וואס דער מציאות פון רקיע איז. דער פשט פון רקיע איז אז ס'איז נישטא חוץ פון דעם דיבור יהי רקיע. סאו, אבער ס, דער ענין אז אז ס'איז דא א מציאות וואס ער איז בטל בתכלית צו אלוקות, דער מציאות וואס כל עניינו איז אלוקות, דאס איז אלץ נתחדש געווארן מצד'ן בריאה. פארדעם ס, ס'איז דא נאר דער אייבישטער, ס'איז נישטא א מציאות וואס כל עניינו איז איז זאגן אז ס'איז נישטא זיין מציאות און נאר דער אייבישטער. ס'איז נישטא דער ענין אויך נישט. ס'איז נישט, ס'איז דא נאר דער אייבישטער. ס'איז נישטא דער מציאות וואס כל מהותו איז זאגן אז איך בין נישטא, נאר דער אייבישטער איז פאראן. דער ענין איז אויך נישטא, ס'איז דא נאר דער אייבישטער אליין. וואס איז נתוסף געווארן אין התהוות איז אז ס'איז געווארן א מציאות וואס כל מהותו איז צו זאגן אז איך בין נישטא נאר דער אייבערשטער איז פאראן. וואס איז דאך אזוי?
אוודאי ס'איז גארנישט, די שאלה איז וואס איז וואס איז דער נברא, מ'רעדט נישט, דער גאנצער ווארט פון בעל שם טוב איז וואס איז דער נברא, אבער זאגט בראשית ברא אלקים, דער אייבערשטער האט באשאפען א וועלט, וואס איז דא געווארן, וואס ס'איז געווארן א מציאות, ס'איז געווארן א רקיע, ס'איז געווארן א רקיע, ס'איז געווארן א הימל, ס'איז דא א הימל, ע ס'איז פאראן א הימל, סאו וואס איז דער ענין פון דער הימל? דער ענין פון דער הימל איז אז אויף צו דערציילען אז ס'איז פאראן א אייבערשטער, אז איך בין נישטא נאר דער נאר דער נאר נאר דער נאר דער דבר הוי' זאגט יהי רקיע, דער הימל וואס איז געווארען איז בטל בתכלית צום אייבערשטען, קודם שנברא איז בכלל נישט געווען דער מציאות וואס זאל זאגען אז איך בין נישטא, דער מושג פון ביטול צו אלוקות איז נישט געווען. סאו מ'זאגט די ווארט אין ביטול צו אלוקות צו איז אז ס'איז דא א מציאות וואס ער אליין שפירט אז דער אייבערשטער איז די איינציגער זאך. פאר דער התהוות איז נישט געווען קיין מציאות וואס שפירט אז ער איז די איינציגער זאך. דער אמת'ער איינציגקייט פון אלוקות איז אפילו מיטן ביטול פון דער נברא קען מען דאס נישט שטערן. אפילו דער ביטול בתכלית פון דער נברא קען נישט שטערן דער אמת'ער ווארט אז ס'איז דא נאר דער אייבערשטער. דאס וואס דער נברא קען שפירן אז ס'איז דא נאר, אפילו מצד השכלות, אז ס'איז דא נאר דער אייבערשטער, איז דאס כלא, נישט לא ממש. שטייט כולא קמיה כלא חשיבי, ס'איז כלא, אבער ס'איז נישט, ס'איז נישט נישט ממש. ער רעדט, די ווארט פון בעל שם טוב איז אז דער אמת אז ס'הוא לבדו הוא, נישט דאס איז דער אייבערשטער זאגט אזוי, אט דאס איז דער מציאות פון וועלט. דער מציאות פון וועלט איז אז אין עוד, דאס איז דער מציאות פון וועלט. דער וועלט איז בטל בתכלית צום אייבערשטן, ביז ס'איז אזא מין סארט ביטול פון א דבר הכלול במקורו, ער זאגט, אפילו מ'זאגט דער ביטול פון א דבר הכלול במקורו איז דאס א ביטול פון א זאך צו א מקור, ס'איז א ביטול בתכלית, אבער ס'איז דא ווי דער מקור איז אליין און ס'קען זיך נישט אויסדריקן מיט דעם וואס מ'איז בטל צו אים, דאס איז דער אייבערשטער אליין, ווי קודם שנברא העולם, ווייל אלוקות איז העכער פון די גאנצע ענין פון התהוות.

והגם שנמצא עולם ומלואו אינו יש באמת, ער וויל נישט זאגן אז ס'איז נישט דא קיין, ער וויל נישט זאגן אז ס'איז נישט געווארן קיין התהוות, לא היה, דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט, די שאלה איז וואס איז דער מציאות פון דער וועלט, צו דער מציאות צו ער איז א זאך, צו ער איז א זאך, צו ער, צו דער גאנצער זאך זיינער איז אז ס'איז דא נאר דער אייבערשטער. דאס איז זיין גאנצע מציאות, זיין גאנצע ענין איז אז ס'איז דא נאר דער אייבערשטער, דאס איז זיין גאנצע מציאות, נישט וואס ער איז א זאך. אז דער וועלט איז נישטא. ער זאגט, וואס איז דער וועלט? דאס וויל ער זאגן. דער וועלט נישט בשם יש, ער איז שם אין. דער הגדרה פון דער רקיע איז אין. נישט מיר זאגן אז דער רקיע איז נישטא. דער הגדרה פון דער רקיע איז, ער איז שם אין ואפס עליו. אזוי ווי זיו השמש מיט גוף כדור השמש, אז אז זיין שם איז אז ס'דא נאר דער גוף כדור השמש. דער אלטער רבי זאגט דארטן אז דער אז דער ביי דער אור הכלול בגוף כדור השמש, אז ס'דא נאר דער שמש המאיר, ואפס בלעדו. ס'איז דער אור הכלול בשמש, זיין הגדרה איז אז ס'איז דא נאר זיין מקור, דאס איז דער הגדרה פון דעם אור הכלול בשמש, נישט אז ס'איז נישטא קיין אור הכלול בשמש, דער הגדרה פון דער אור הכלול בשמש איז אז ס'איז דא נאר א גוף כדור השמש, אז ס'איז דא גאר א שטארקער כדור, דאס איז דאס איז דער גאנצער זאג פון דעם אור הכלול בשמש, דאס איז זיין חשיבות, דאס איז זיין מציאות. אז מען וואלט ריכטיג געזען וואס איז די פ ד שם אלקים, אז מען וואלט געזען דעם אמת פון דער התהוות ווי דאס איז מצד שם הווי' ווי דער אייבערשטער באשאפט עס, וואלט מען געשפירט אין יעדער זאך אז זיין גאנצע ענין איז צו זאגן אז ס'איז דא א מקור, אז ס'איז דא א אייבערשטער, דאס איז זיין גאנצע ענין. אזוי ווי ער זאגט, וואס איז דער אור בגוף כדור השמש? דער אור בגוף כדור השמש איז אז דער כדור איז זייער א שטארקע זאך, במילא איז איז בין איך דארט אויכעט. אז ס'איז דא אזא שטארקער שמש קען ער האבן אזא קליינער אור ווי איך. איז דאך בכלל מאתיים מנה אז אז דער גוף כדור איז אזא שטארקער זאך איז אוודאי האט ער א זיו אויף צו באלייכטן דער וועלט. אבער וואס זאגט דער זיו אין דער גוף כדור השמש? דער זיו מבחוץ לכדור זאגט אז איצטער קען א וועלט ווערן ליכטיג. דער זיו בגוף השמש זאגט. וואס איז די פשט אז אז איך בין דא, אז אז דער כדור איז גאר א שטארקער, במילא איז איז בין איך אויך דארטן דא, בין איך אויך כלול דארטן, אבער בכלל מאתיים מנה. נישט נישט וואס ס'איז נישטא, אבער נישטא קיין חשיבות אלס אלס דער זיו אליין. סא אדער איז אז וואס איז דער וואס זאגט די רקיע? דער מציאות פון דער רקיע איז אז אז דער אייבישטער אז דער אייבישטער איז א מהווה, דאס זאגט רקיע. דאס קומט דא דער עיקר דערצילן, דאס איז דער גאנצער מציאות זיין, נישט אז ער איז א זאך, דער גאנצער זאך זיין איז נישט איך בין נישט דער זאך, אז דער אייבערשטער איז דא בין איך אויך דא, וואס, אלס אלס כלול אין אים, סא ווען מ'זאגט דער ווארט בכלל מאתים מנה, נישט וואס מ'דארף האבן א ספעציעלע מקור אויף דער מנה, אז מ'האט אזויפיל איז במילא דאס אויך דא, נישט איז דער גאנצער קלייניגקייט איז אויף צו ארויסברענגען ווי גרויס דער מקור איז, און דאס איז דער גאנצער טייטש פון דעם פון דעם זיו.

אזוי אז מ'וויל דאך סתם זאגן א משל פון ביטול קען מען זאגן דעם דעם דעם שמש כ'ווייס אן אן אן אור נישט וויל ברענגן א דוגמא אז ס'דא דער זאך און דער זאך איז בטל בתכלית פון זיין מקור דער גאנצער מהות פון דער זאך איז נאר זיין מקור דאס וויל ארויסברענגען אבער דער זאך אלס זיך איז אין ואפס. פירוש שאין חשוב כלל וכו', ואין זה דמיון לכמו קודם שנברא העולם שאז לא היה אפילו מציאות זה כלל, אפילו דער ענין איז אויך נישט געווען, אלא לא ממש ועכשיו הוא כלא, ועיין מה שכתוב במצוות אמונה פרק ח', והנה איז ער זאגט אז והנה מצוה זו ניתנה לישראל, דער מצוה אז מען זאל וויסן וועגן דעם, ער גייט שפעטער אפטייטשן, מען זאל וויסן אז דאס איז דער אמת, און נישט נאר וויסן נאר טאקע. רעדט ווייטער, מצוה זו ניתנה לישראל, לפי שהם חלק הוויה, ואור האחדות מאיר עליהם, ולכן צריך להיות בבחינת אין ואפס וכמותר בעולם, ולא לומר אני, אלא לעשות מאני אין, עס איז נישטא קיין איך, כמאמר יעקב קטנתי, ואומר לא מרובכם מכל העמים, כדפירש רש"י. סאו, דער ענין אז עס איז נישטא קיין מציאות אויסער דעם אייבערשטן, די הגדרה פון דער מציאות איז אז עס איז דא נאר דער אייבערשטער, דער מצוה איז געגעבן געווארן צו אידן, און זאגט.

ער רעדט נישט א איד בגלוי האט א שייכות מיט שם הוויה דערפאר קען ער בגלוי לעבן לפי דעם אמת פון שם הוויה ער זאגט דאס זאגט ער שפעטער אלע נבראים האבן זיי האבן איז זענען באשאפן געווארן פון שם אלוקים און זיי האבן נישט קיין שייכות מיט שם הוויה דערפאר קענען זיי נישט פועל זיין ביי זיך דעם ענין אבער א איד וויבאלד ער איז מושרש אין שם הוויה קען ער לעבן ער זיין לעבן בגלוי איז פארבונדן מיט שם הוויה קען ער לעבן אין פועל ווי דער אמת איז מצד שם הוויה דאס איז. דאס איז דער תולדה היוצאת פון א מצוה, דער תוצאה פון דער מצוה. לאמיר זען נאכאמאל די פאר שורות והנה מצוה זו ניתנה לישראל לפי שהם חלק הוויה, ואור האחדות מאיר עליהם, זאגט דאס איז א איד במציאותו, אפילו פאר א איד במציאותו איז האט איז האט ער א שייכות מיט דעם ענין, ואור האחדות מאיר עליהם, דאס הייסט א גוי א גוי, ער זאגט די פאר אזעלכע קטנות פארן שם אלוקים, שם אלוקים איז מעלים אויף דעם אמת פון שם הוויה, אן אריינגיין אין די פרטים, ווארום א מענטש איז באשאפן געווארן א מציאות, אויב ביסט באשאפן געווארן א מציאות, קען איך נישט ווערן אויס מציאות, דאס איז נישט שייך, איך קען נישט ווערן אין, אלץ הייבט זיך אן פון אני, פון דעם איך, איך קען נישט פועלן זיך אוועקגיין פון דעם איך, עס הייבט זיך אן פון מיר. ווייל איך קען נישט ארויסקריכן פון דעם 'איך'. זאגט ער, א איד הייבט זיך נישט אן פון דעם 'איך'. א איד הייבט זיך אן מיט דעם וואס ער איז פארבונדן מיט שם הוויה, און און עס קומט צו ביי אים אויכעט אן 'איך'. אבער במהותו איז ער פארבונדן מיט מיט אור האחדות וואס איז מאיר עליהם. דעם אמת אז ס'פאראן נאר דער אייבישטער, און דאס איז דער הגדרה פון דער מציאות הנברא, דאס איז מאיר ביי א אידן. דער 'איך' פון א איד איז א תוספת אויף זיין מציאות, נישט דארטן הייבט ער זיך אן. איז ביי אידן וואס זאגט. מצוות ניתנו לישראל, אויב איך הייב זיך אן, גיבסט מיר א מצוה, אויב איך הייב זיך אן פון דעם וואס איך בין פאראן, איך קען זיך געבן א מצוה פון היינט ביז מארגן, איך קען נישט ארויסקריכן פון דעם. דערפאר זאגט ער, א איד הייבט זיך נישט אן פון דעם וואס איז דא אן איך, א איד הייבט זיך אן אז ער איז א איד, אז ס'פאראן א אייבערשטער, און א תוספת אין דעם, דער איך ווערט ווערט שפעטער, נישט דאס איז ווער ער איז, א איד איז דער פשט איז אז ס'פאראן א אייבערשטער, אט דארטן הייבט זיך אן א איד. און עס פאראן א אייבערשטער און עס איז דא איך זיין איך אזוי ווי עס פאראן א מענטש דאך א מענטש האט פארשידענע זאכן וואס ווערן נתוסף אויף אים פאראן דער מענטש פאראן זיינע דעות מען קען בייטן זיינע דעות א מענטש אליין קען בייטן זיינע דעות ווייל מיין איך איז נישט געבונדען דווקא מיט די דעות קען איך איבערטראכטן איבערבייטן. אבער זיך אליין קען איך נישט בייטן, ווייל ווער בייט? איך בייט, בלייבט אלעמאל מיין 'איך'. דער אלטער רבי זאגט, דער 'אני', דו הייבסט זיך נישט אן פון דעם 'אני', ס'הייבט זיך אן פון דעם וואס ס'איז פארהאן א אייבערשטער, און דער אמת אין אלוקות וואס ער איז דער איינציגער, און פון דארטן הייבט זיך אן א 'איד', און ס'ווערט נתווסף אן 'איך', קען מען איבערבייטן דעם 'איך'. מ'קען, מ'קען, מ'קען א, מ'קען צוקומען צו דער אמת'ער מהות פון א אידן וואס דארטן איז ניטא קיין איך, און מ'קען איבערבייטן דעם איך. מצוות ניתנו לישראל לפי שהם חלק הוויה ואור האחדות מאיר עליהם, ולכן צריך להיות בחינת אין ואפס, דערפאר דארף ער טאקע זיין אזוי. וכמוסר בעולם, ס'הייסט, אז דער הרגש אז אז ס'איך זאל, ולא לומר אני, אלא לעשות מאני אין, עס איז ניטא קיין איך. כמו שכתוב יעקב קטונתי, זאגט ער דארטן דער דער זאגט קטונתי מכל החסדים, דער אלטער רבי זאגט אין אגרת הקודש אז בשעת ביי ביי ישמעאל בשעת ביי בשעת ביי קליפה א מענטש וואס א מציאות ער איז ער פילט זיך ער איז ער איז פאראן און בשעת ער קריגט מער השפעות ער האט מער חסדים וכו' ער האט מער וואקסט ער, בהכרח וואקסט זיין מציאות בשעת ס'איז צוגעקומען ביי אים צוואנציק ניסים ער קען וויסן פון היינט ביז מארגן אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן די ניסים. פארוואס איז ביי יעקב געווען קטונתי און ביי ישמעאל האט ער געפילט אז ער איז ער האט געוואקסן מיט יעדער חסד וואס איז געטראפן צו אים, פארוואס איז דאס? ווייל ישמעאל האט נישט געוואוסט אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן די אלע ברכות, ער האט געוואוסט אז דער אייבערשטער גיט אים די ברכות, ס'איז נישט קיין ענין פון ידיעה, אבער אויב א מענטש איז זיין מציאות, ס'איז דא מיין איך. פשט איז דער איך געוואקסן. איך האב געקראגן דער נכס מיט מיט צאן מיט מיט שפחות בין איך גרעסער געווארן וואס זאל איך טון מיין איך ווערט גרעסער אז דער איך איצטער איז געווארן א בעלים אויף מער נכסים איז ער געווארן גרעסער סאו ווייל דערפאר וואס יעקב האט דערהערט דער מהות פון יעקב וואס ער האט דערהערט אז דער ס'איז נישטא קיין איך דער גאנצער ענין זיינער איז געווען אז ס'איז דא אן אייבערשטער דאס איז געווען דער הגדרה פון זיין מציאות און מיט יעדער חסד האט ער מער דערהערט אלוקות מער דערהערט אלוקות איז ער מער געווארן בטל. אז ס'איז נישטא דער שטערונג פון דער 'איך', איז במילא יעדער חסד איז פועל א ביטול, ס'איז נישט קיין גדלות אז דער חסד האט פועל געווען א ביטול איז נישט קיין גדלות, אויב דו ביסט א מציאות איז בהכרח מיט יעדער חסד וועסטו ווערן גרעסער, מיט יעדער נחת וואס דו האסט וועט דיין מציאות וואקסן, אויב א מענטש ליגט אין דער הכרה אז ס'איז נישט וועגן מיר. ס'איז דא דער אייבישטער און מיין גאנצע ענין איז איז אויף צו אים דינען, איז אז ער דערהערט מער דער אייבישטער, דערהערט ער מער דער אמת אז נישטא זיין מציאות ס'איז דא נאר דער אייבישטער, ממילא ווערט ער קטנתי מיט יעדן חסד, מיט אז מיט יעדן חסד פילט ער דעם אייבישטן. א גוי א יש ער קען דערהערן דעם אייבישטן אין יעדער חסד, אבער ער וועט נאכאלץ ווערן גרעסער. א יש קען דערהערן, ס'איז נישט קיין חסרון פון דערהערן דעם אייבערשטן צו נישט, ס'איז א באזונדערע זאך פון מאכן דעם אני אין, ס'איז נישט דערהער דעם אייבערשטן אין אלע חסדים. ויאמר לא מרובכם מכל העמים, מיט די פירוש רש"י אז זיי זענען מקטין זיך, וזהו התולה יסוד ומצוות זו של אמונת היחוד שאין עוד מלבדו כנ"ל, אם כן צריך להיות האדם אין כמו שהוא באמת, וזהו אמיתית החסידות. ועיקר ההבדל שבין סטרא דקדושה לסטרא אחרא, זאגט דאס איז דער עיקרדיגער חילוק, און ס'איז נישט, סטרא אחרא קען אויכעט וויסן אז אלץ קומט קומט פונעם אייבערשטן, קען אויכעט וויסן אז דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט און זאגן א דאנק צום אייבערשטן מיט אלע זאכן, אבער וואס בין איך? איך בין ווער איך בין, און במילא וואס איך קריג וואקס איך, כ'האב פארשטאנען מער וועגן דעם אייבערשטן בין איך געוואקסן, בהכרח בין איך געוואקסן, איך בין געווארן א גרעסערער מענטש, א מענטש וואס האט פארשטאנען מער דעם אייבערשטן, איז ער בהכרח געווארן גרעסער, אויב ער איז א 'איך'.

פאר חסידות האט מען נישט געוויסט אז נאר דער אייבערשטער טרייסט. איז מיר געדענק נישט. דער חסידות האט עס מגלה געווען? חסידות האט שענקט עס מגלה געווען דעם ענין. אז דאס איז דער נברא. אז עס איז באשאפן געווארן א וועלט. אפילו נאך חסידות ווייסט מען נישט. עס איז באשאפן געווארן א וועלט וואס איז נישטא. עס איז דא נאר דער אייבערשטער. עס איז דא א הימל און א ערד. שמים וארץ ומה שביניהם. דער אייבערשטער האט עס באשאפן, און מ'האט געדינט דעם אייבערשטער, די שאלה איז וואס איז דער, וואס איז דער, וואס, וואס איז דער הגדרה פון דער נברא, דאס איז די שאלה, פון וואנעט הייבט זיך אן דער נברא, דער נברא הייבט, ס'איז דא אזא מציאות? ס'איז דא אזא מציאות מ'האט געוואוסט צו נישט, וואס, איך בין א, איך בין א איך, וואס שייך ארויסקריכן דערפון? זאג, דער ענין אז, אז, אז, אז ס'איז פאראן טיפער פון דער איך, און דער דערהער אז דער אמיתית פון דער מציאות איז נישט, נישט דעם אני,

אויף צו פועל זיין דעם הרגש אז דער נברא איז בטל צום אייבערשטן, און נישט אז דער נברא, אז דער ענין פון דער נברא איז אלוקות. דער הכרה, דאס איז דער נקודה פון חסידות, דער אמת פון חסידות. און דערנאך פרעגן וואס ס'גיט א חיות אין תורה און מצוות, דאס איז נאך א, דאס איז נישט, דאס איז נישט די אמיתית החסידות. חסידות דאס איז א ענין בפני עצמו. דער ענין מאכן פון דעם אני אין איז א ענין בפני עצמו. דאס איז געווארן א תכלית בפני עצמו. אזוי ווי מ'זאגט, אזוי ווי מ'זאגט אז דער גאנצער מכוון פון תורה ומצוות איז,

נאר וואדען ס'איז דא אן אני וואס איז מעלים אויף דעם אייבערשטן אז מ'נעמט אוועק דעם אני איז במילא ביסטו פארבונדן מיטן אייבערשטן און במילא איז דאס געווארן דער יסוד פון אלץ, דער יסוד פון אלץ איז געווארן נישט באשאפן שייכות מיטן אייבערשטן, מגלה זיין אז איך באמת בין איך אין, בין איך פארבונדן מיטן אייבערשטן, דאס איז דאס יא. דער המשך הפרק רעדט ער ווי בנוגע צו די מציאות פון אומות העולם.